ברוך השם מסכת נזיר דף נ"ז עמוד ב' די לעצטע דריי שורות פון עמוד.
זאגט די גמרא לימא מיר וועלן זאגן הקפת כל הראש תנאי היא, דאס וואס שטייט אין די תורה לא תקיפו פאת ראשכם איז א מחלוקת פון תנאים ווי וועט זיין אז ער האט אפגעשוירן אי די פיאות און אויך די האר פון קאפ, צו דעמאלט איז מען עובר א לאו הקפת כל הראש ווען ער נעמט אראפ אלע האר, צו מ'איז עובר דעם לאו צו נישט, איין מאן דאמר לערנט שטענדיג איז מען עובר, און איין מאן דאמר זאגט אז ווען איז דא דער איסור דווקא ווען מ'טוט צוגלייכן די האר וואס זענען ביי דעם שטערן מיט די האר וואס זענען אונטער דעם אויער, און מ'לאזט איבער די האר פון קאפ, ווי זעהן מיר דאס תנאים? דתנו רבנן די רבנן האבן געלערנט, ווען איינער איז א מצורע ווערט דערמאנט אין תורה, וגילח את כל שערו, ער זאל אפשערן אלע האר פון זיין קאפ, נאכער ווערט דערמאנט באזונדער ראשו, ער זאל אפשערן די האר פון קאפ, אוי איז דאך דא א שאלה, ראשו מה תלמוד לומר, אויב עס שטייט אז זאל אפשערן אלע האר, וואס דארף די תורה זאגן אפשערן די האר פון קאפ? נאר לפי שנאמר ווייל עס שטייט אין פסוק לא תקיפו פאת ראשכם אז ס'איז דא א לאו אפצושערן די פאות, יכול קען איך מיינען אף מצורע כן, א מצורע טאר נישט אפשערן די האר פון קאפ, איי שטייט דאך אין פסוק וגילח את כל שערו, דאס מיינט מען אלע האר אויסער די פאות, תלמוד לומר שטייט אין פסוק ראשו, און דאס ווייסן מיר דאך אז א מצורע שערט דאך אפ נישט בלויז די פאות נאר שערט אפ די גאנצע, איז דאך א סימן אז דער תנא האלט הקפת כל הראש ווען מען שערט אפ אלע האר פון קאפ, דאס הייסט אין די זעלבע צייט שערט מען אפ צוזאמען מיט די פאות די האר פון קאפ. ותניא אידך מיר האבן געלערנט אין א צווייטע ברייתא, דארט פרעגט מען אויך די זעלבע שאלה, ראשו מה תלמוד לומר, פארוואס שטייט ביי א נזיר אז ער זאל אפשערן די האר פון קאפ, שטייט דאך שוין איין מאל וגילח את כל שערו, נאר לפי שנאמר גבי נזיר, ווייל עס שטייט ביי א נזיר, תער לא יעבור על ראשו, ווען איינער איז א נזיר טאר ער נישט אפשערן די האר פון קאפ, ס'דא א לאו פון תער, און ס'אויך דא א מצוות עשה. קדוש יהיה גדל פרע, יכול קאָן איך מיינען, אף נזיר מצורע כן, ווען אַ מצורע איז אַ נזיר און ער דאַרף זיך אָפּשערן די תגלחת פון צרעת, וואָלט איך געוואָלט מיינען אַז ער קאָן ניט אָפּשערן די האָר פון קאָפּ. פאַרוואָס? ווייל ער איז דאָך אַ נזיר און ס'איז דאָך דאָ אַ לאו און אַ עשה וואָס אַ נזיר טאָר זיך ניט שערן. ובפרט נאך מיר האבן א כלל אומעדום, א עשה איז נישט דוחה קיין לא תעשה מיט א עשה, און פארוואס זאל עס דא א דוחה זיין? תלמוד לומר שטייט אין פסוק ראשו, לערן איך אפ פון ראשו עס איז מיר איבריג צו זאגן אז אפילו דעמאלט ווען דער מצורע איז א נזיר דאך מעג ער אראפשערן די האר פון קאפ, מאי לאו מיינסטו דען נישט תנאי היא

אז דער מצורע איז א נזיר מעג ער אראפשערן, קסבר ער האלט הקפת כל הראש לא שמה הקפה, ווען מען שערט אפ דעם גאנצן קאפ צוזאמען מיט די פאות, לא שמה הקפה, דאס איז נישט די לאו דא פון לא תקיפו, ממילא דארף איך דאך אויף דעם נישט האבן קיין לימוד אז א מצורע מעג זיך אפשערן די פאות, ווייל דער מצורע שערט זיך אפ נישט בלויז די פאות נאר כל הראש, און דאס איז לא שמה הקפה וכי אתי קרא, און אויב איך האב א פסוק וועלכע זאך גייט מיר דערציילן דער פסוק, למידחי את לא תעשה ועשה, אויב דער מצורע איז א נזיר און ס'איז דא די לא תעשה פון תער לא יעבור על ראשו, און ס'איז דא די עשה פון קדוש יהיה גדל פרע, זאגט דער פסוק ראשו, כאטש ר'איז א נזיר זאל ער אפשערן. ואידך, און דער וועלכער לערנט אפ דער תנא פון דער ערשטער ברייתא, וואס ער לערנט אפ פון דעם ראשו, ער זאגט ס'רעדט זיך נישט ביי א נזיר, נאר איך דארף האבן א לימוד אויף יעדן מענטש ווען ער איז א מצורע און ער ווערט אויסגעהיילט ער זאל זיך אפשערן די פאות, סבר ווייל ער האלט הקפת כל הראש שמה הקפה ווען מען שערט אפ כל הראש נישט בלויז די פיאות כל הראש איז מען עובר א לאו וכי אתי קרא אויף וועלכע זאך קומט מען דער פסוק למידחי לאו גרידא אז די עשה פון תגלחת מצורע איז דוחה דעם לאו וועלכן לאו פון לא תקיפו פאת ראשכם לויט דעם מאן דאמר איז דאך עס דוחה נאר לאו גרידא נאר א לאו, ווייל דער וועלכער זאגט ס'גייט ארויף אויף א נזיר איז דאך עס דוחה אי א לאו פון תער לא יעבור על ראשו, און די עשה פון קדוש יהיה גדל פרע. אמר רבא האט רבא געזאגט פון דא נישט קיין ראיה, איך קען לערנען דכולי עלמא הקפת כל הראש לא שמה הקפה,

דער לאו פון לא תקיפו איז דאך דווקא ווען מען שערט נאר אפ די פאות און מען לאזט איבער די האר פון קאפ, אבער ביי א מצורע דארף מען דאך מאכן כל הראש און דאס איז דאך נישט קיין הקפה. וכי אתי קרא, דער פסוק קומט מיר דערציילן, כגון שהקיף אז דער מצורע מעג פריער אראפנעמען די פאות,

פרעגט די גמרא, ומי כתב קרא הכי, דארף איך איינלערנען אז דער פסוק זאל מיר דערציילן, דארטן וואו איך האב א ברירה ער זאל זיך אפשערן בהיתר, זאגט דער פסוק אז דו זאלסט עס מאכן באיסור? ס'איז דאך נישט קיין סברה. ווען איך האב נישט קיין ברירה, איז דא א כלל, עשה דוחה לא תעשה, אבער אויב איך האב דאך דא א ברירה צו מאכן בהיתר, ער זאל נישט פריער אראפשערן די פאות און נאכדעם די האר פון קאפ, נאר ס'זאל זיין צוזאמען הקפת כל הראש, און נישט קיין סברה, דער פסוק זאל אויף דעם ארויפגיין. איי וואס קומט מיר זאגן דער פסוק? א צווייטע דרשה וואס דאך אמר ריש לקיש, ריש לקיש האט געזאגט, כל מקום שאתה מוצא עשה ולא תעשה, אויב איך טו די זאך בין איך מקיים א עשה, אבער איך בין עובר א לא תעשה, טו איך נישט די זאך, בין איך נישט עובר קיין לא תעשה, אבער עס פעלט מיר אין קיום פון דער עשה. אם אתה יכול לקיים את שניהם, אויב ס'איז דא א וועג כ'זאל מקיים זיין ביידע, אי מקיים זיין די עשה און אי נישט עובר זיין אויף די לא תעשה, מוטב איז גוט, ואם לאו, אז דו האסט נישט קיין ברירה, יבוא עשה וידחה את לא תעשה, איז דא אויכעט. כ'קען נישט זאגן דער פסוק זאל מיר גיין מתיר זיין. הקיף ולבסוף, ווען מען טאר נישט, דארף איך נישט זאגן אז דער פסוק גייט מיר מתיר זיין א זאך וואס מען טאר נישט. אלא זאגט די גמרא דכולי עלמא הקפת כל הראש שמה הקפה, אלע האלטן הקפת כל הראש ווען מען שערט אפ אי די פאות, אי אלע האר פון קאפ, הייסט עס הקפה און מען איז עובר דעם לאו פון לא תקיפו פאת ראשכם. ממילא איז שוין גוט דער תנא פון דער ערשטער ברייתא וואס ער זאגט אז דער ראשו גייט מיר דערציילן אז א מצורע מעג אפשערן די פאות ווייל הקפת כל הראש שמה הקפה.

לאו גרידא מנליה, פון וואנען ווייסט ער א לאו אליין איז די עשה דוחה? אויב ער האט שוין א פסוק אז א לאו אליין איז דוחה, פארטוט ער דעם פסוק אויף לא תעשה ועשה. אפשר קומט מיר דער פסוק צו זאגן, נישט ביי א נזיר, אפשר קומט מיר דער פסוק זאגן אז יעדער מענטש, ביז ס'איז נאר דא א לאו, מעג ער אפשערן די פאות, דער מצורע. ווען איך זעה ער זאגט אז גייט ארויף אויף א נזיר, איז דאך פון דעם א ראיה אז אויף יעדן מענטש דארף מען נישט האבן קיין פסוק, דאס ווייסט ער אליין ווייל ער האט שוין א צווייטן לימוד אז עשה דוחה לא תעשה, פון וואנען ווייסט ער עס? יליף מגדילים, ער לערנט אפ פון דעם פסוק וואס שטייט בציצית,

הא גדילים תעשה לך מהם. זע איך דאך דארטן אז די מצוות עשה פון מאכן ציצית איז דוחה דעם לאו פון שעטנז, ממילא ווייס איך דאך שוין אפי' מיט דעם אז עשה דוחה לא תעשה, ווייס איך דאך שוין די זעלבע זאך ביי א מצורע אז די מצורע מעג אראפנעמען די פאות. וואזשע גייט מיר דער פסוק דערציילן מיט דעם ראשו? גייט מיר דער פסוק דערציילן אז כאטש ס'איז א עשה מיט א לא תעשה, למשל די מצורע איז א נזיר, כאטש אומעדום זאגן מיר דאך אין עשה דוחה לא תעשה ועשה, אבער דא איז עס יא דוחה. פרעגט די גמרא, ומאן דנפקא ליה מראשו, דער וועלכער לערנט אפ. אז א עשה איז דוחה לא תעשה גרידא פון ראשו, דער תנא פון דער ערשטער ברייתא וואס ער זאגט אז דער ראשו גייט מיר דערציילן ביי וועמען, ביי יעדן מענטש, איז דער תנא, מאי טעמא לא נפקא ליה מגדילים, פארוואס זאל ער אפלערנען עשה דוחה לא תעשה פון גדילים תעשה לך, ממילא וועל איך זאגן אז דער ראשו גייט מיר דערציילן אויף עשה דוחה לא תעשה ועשה. ענטפערט די גמרא אמר לך וועט ער דיר זאגן לכדרבא הוא דאתי, דער פסוק קומט מיר דערציילן אויף רבא'ס לימוד, דרבא רמי, רבא האט געפרעגט א סתירה פון צוויי פסוקים, כתיב אין איין פסוק שטייט ונתנו על ציצית הכנף מ'זאל טייטש איך מ'זאל געבן מין כנף אז די די כנף איז איבריג אז מען זאל געבן מין כנף, דעם פתיל תכלת מעקט אויס דער ב"ח, דאס הייסט אז אויב די ציצית זענען דער טלית דער מלבוש איז פון זייד זאלן די ציצית זיין פון זייד, אויב דער טלית איז פון וואל זאל עס זיין פון וואל. וכתיב שטייט אין צווייטן פסוק צמר ופשתים יחדיו, דארט שטייט אז לא תלבש שעטנז צמר ופשתים יחדיו גדילים תעשה לך, אז איך קען מאכן די ציצית אי פון צמר אי פון פשתן ווייזט דאך אויס אדער פון צמר אדער פון פשתן ווייזט דאך אויס אז דאס קען איך מאכן אפילו עס איז נישט זייער מין הא כיצד וויאזוי קען איך פארענטפערן ביידע פסוקים צמר ופשתים אויב די ציצית זענען פון וואל אדער פון פלאקס פוטרים טוהן זיי פטר'ן בין במינם בין שלא במינם אז די מלבוש איז פון זייד קאָן איך מאַכן ציצית פֿון צמר, איך קאָן מאַכן ציצית פֿון פּשתּן. װי איז אָבער שאר מינים, אַנדערע מינים, ציצית פֿון זײַד, פֿון אַנדערע זאַכן? במינן פּוטרין, שלא במינן אין פּוטרין. אױב אַזױ איז די טײַטש אַזױ האָט צו זאָגן, האָב איך דאָך נישט קײן לימוד אַז עשׂה דוחה לא תּעשׂה. דעריבער זאָגן מיר,

לערנט נישט אפ דעם דין עשה דוחה לא תעשה פון גדילים תעשה לך ווייל ער דארף עס האבן לכדרבא, לערנט ער אפ פון ראשו אז א עשה איז דוחה די לא תעשה פון לא תקיפו פאת ראשכם א לאו אליין, אבער דער תנא פון דער צווייטער ברייתא אז עשה דוחה לא תעשה ווייסט ער פון גדילים, טייטשט ער אז דער ראשו גייט ארויף אז ס'איז געוועזן א נזיר מצורע, וואס דער נזיר מצורע איז דאך דא א לאו תער לא יעבור על ראשו, און א עשה קדוש יהיה גדל פרע, לערנט ער אפ פון דעם אז עשה דוחה לא תעשה ועשה. פרעגט די גמרא, והאי תנא דמפיק לראשו ללאו גרידא, דער תנא פון דער ערשטער ברייתא, וואס פון גדילים קען ער נישט אפלערנען עשה דוחה לא תעשה, אז עשה דוחה לא תעשה לערנט ער אפ פון ראשו ער זאגט עס רעדט זיך לאו גרידא אז ס'איז דוחה דעם לאו פון לא תקיפו פון יעדן מענטש דאתי עשה ודוחה את לא תעשה ועשה מנלן וואנען ווייסט ער אז א עשה איז דוחה לא תעשה און א עשה ענטפערט די גמרא נפקא ליה מזקנו ביי א מצורע א חוץ דעם וואס שטייט אז ער זאל אפשערן אלע האר ראשו ווערט אויך דערמאנט זקנו. דתניא מיר האבן געלערנט זקנו מה תלמוד לומר, וואס קומט עס מיר לערנען, עס שטייט דאך שוין וגילח כל שערו, לפי שנאמר, ווייל עס שטייט ביי די כהנים, ופאת זקנם לא יגלחו, יכול קען איך מיינען אף כהן מצורע כן, א כהן און א מצורע. וואס ביי אים דא די לא תעשה פון ופאת זקנם לא יגלחו, און אויך איז דא די עשה פון קדושים יהיו, ווייל די ופאת זקנם לא יגלחו שטייט אין פרשת אמור, און דארטן ווערט דערמאנט די קדושים יהיו, וואלט איך געוואלט מיינען אז א כהן מצורע קען זיך ניט אפשערן, תלמוד לומר זקנו, לערן איך דאס אפ פון זקנו, אז א כהן א מצורע שערט זיך אפ זקנו, אז די עשה פון מצורע איז דוחה א לא תעשה ועשה. פרעגט די גמרא, ומאן דמפיק ליה לראשו לעשה ולא תעשה, דער תנא פון דער צווייטער ברייתא אז א עשה איז דוחה לא תעשה, ווייסט ער פון גדילים, און דעם ראשו טוט ער אריינלערנען אז דאס גייט ארויף אויף נזיר מצורע, א עשה איז דוחה לא תעשה, לילף מזקנו, ער קען זיך דאס אפלערנען פון זקנו, וואס דארף ער האבן דעם ראשו? ענטפערט די גמרא, ולטעמיך ולדידך, וואס דו זאגסט איך זאל אפלערנען פון זקנו, עשה איז דוחה לא תעשה, וועל איך דיר פרעגן אזא שאלה, דקיימא לן בעלמא, מיר האבן א כלל אומעדום, דלא אתי עשה ודחי לא תעשה ועשה, אז א עשה איז נישט דוחה א לא תעשה און א עשה, לילף מכהן דדחי, לערן אפ פון א כהן פון זקנו, דער כהן איז א מצורע, זאגן מיר אז ער שערט אפ זקנו, א עשה איז דוחה א לא עשה. ווייל ביי כהנים איז דאך דא די עה, די לא תעשה ופאת זקנם לא יגלחו און די עשה פון קדושים יהיו. אלא פארוואס לערן איך נישט אפ אומעדום א עשה איז דוחה לא תעשה ועשה, מכהן לא ילפינן, פון כהן לערן איך עס נישט אפ, מה לכהן, ווייסטו פארוואס ביי א כהן איז דוחה עשה א לא תעשה און א עשה, שכן לאו שאינו שווה בכל. ווייל דארטן איז א לאו שאינו שווה בכל, פון ופאת זקנם לא יגלחו, דאס גייט נאר אן ביי אנשים, נאר ביי מענער, נישט ביי פרויען, איז אפלערנען פון דארטן אויף אזא לא תעשה ועשה השווה בכל, וואס דאס גייט אן סיי ביי אנשים סיי ביי נשים, קען איך נישט אפלערנען, ווייל שווה בכל איז הארבער. אויב אזוי דארף איך דאך שוין האבן דעם ראשו, ווייל א נזיר וואס איז א מצורע קען איך נישט אפלערנען פון זקנו, ווייל נזיר מכהן נמי לא יליף, נזיר פון כהן קען איך אויך נישט אפלערנען, שכן לאו שאינו שווה בכל, ווייסטו פארוואס דארט איז א עשה דוחה לא תעשה ועשה, ווייל ס'איז לאו שאינו שווה בכל. אבער ביי א נזיר איז דאך שווה בכל, א נזיר קאן זיין סיי א איש סיי א אישה, דארטן וואלט איך געזאגט אז א נזיר מצורע קאן ניט אפשערן די האר פון קאפ, דארף איך האבן דעם ראשו אז די עשה פון תגלחת פון מצורע איז דוחה די לא תעשה.

איז די עשה פון תגלחת מצורע דוחה די עשה און די לאו, למה לי זקנו, וואס דארף איך האבן דעם זקנו? די קשיא איז דא פארקערט ווי כ'האב פריער געפרעגט, פריער האב איך געפרעגט לויטן תנא פון דער צווייטער ברייתא אז ער ווייסט פון ראשו עשה איז דוחה לא תעשה ועשה, ער קען דאך אפלערנען די זאך פון זקנו, איז דאך דער ראשו איבריג.

ער דארף דאס האבן זיך אפלערנען דעם דין, איך זאל וויסן אז תגלחת פון א מצורע איז דווקא בתער. דער ב"ח איז נישט גורס דיע דריי שורות, זקנו מה תלמוד לומר לפי שנאמר ופאת זקנם לא יגלחו יכול אף כהן מצורע כן תלמוד לומר זקנו

איך וואלט געוואלט מיינען אז ער האט עס גענומען מיט אזיין צווענגל, וואס מיט א צווענגל רייסט ער דאך ארויס די האר אינגאנצן, וואלט איך געוואלט מיינען ער איז חייב, ווייל ס'איז דאך השחתה. תלמוד לומר שטייט אין פסוק ופאת זקנם לא יגלחו, ניט אפשערן, און ביי מלקט ורהיטני, דאס הייסט נישט קיין גילוח, קומט אויס אז די תורה האט גע'אסר'ט אויב ס'איז השחתה, און דער השחתה איז געווארן געמאכט דורך א אופן פון גילוח. איזה גילוח שיש בו השחתה, אין וועלכן גילוח איז פארהאנען השחתה, הווי אומר זאג זה תער, דאס מיינט מען א בריטווע, קומט אויס מלקט ורהיטני כאטש ס'איז דא השחתה אבער קיין גילוח איז עס נישט, איז ער נישט חייב, און מספריים כאטש ס'איז דא א גילוח אבער קיין השחתה איז עס נישט. וואס איז זעהן מיר דא אויף.

דעם ופאת זקנם לא יגלחו, איז דאך פון דעם א ראיה אז תגלחת מצורע מוז זיין בתער, ווייל אויב איך וויל זאגן אז תגלחת מצורע מוז נישט זיין בתער, דארף דאך עס נישט דוחה זיין דעם זקנו, זאל ער נעמען תגלחת מצורע מיט מספריים, אדער ער זאל נעמען מיט נשא מיט סם, דעמאלט וועט עס נישט דארפן דוחה זיין דעם לאו פון פאת זקנם לא יגלחו, ווייל דער לאו פון פאת זקנם לא יגלחו איז דאך דווקא בתער, אז די תורה גייט מיר דערציילן אז מ'מעג נעמען זקנו, אראפנעמען די מצורע זקנו, איז דאך א סימן אז מיט דעם אופן וואס מ'איז עובר דעם פאת זקנם לא יגלחו, דאס הייסט בתער, מיט דעם אופן דארף זיך דער מצורע אפשערן. אבער דאס פון ראשו וואלט איך נישט געוויסט, ווייל ביי וואס רעדט זיך דער ראשו ביי וואס? ביי א נזיר. פון א נזיר נאך נישט קיין ראיה אז מגלחת תגלחת מצורע איז בתער, ווייל א נזיר לערנט ער איז מחוייב בכל מעבירים, לאו דווקא בתער נאר מיט אנדערע זאכן אויכעט, קען איך זאגן אז דער פסוק דערציילט מיר דער ראשו. אז ס'איז דוחה די תער לא יעבור על ראשו מיט דעם קדוש יהיה גדל פרע וואס שטייט ביי נזיר, און מיט וואס נעמט שערט זיך אפ דער מצורע, נישט בתער, וואס דארף עס דוחה זיין ווייל דער נזיר איז אויך מחוייב אפילו נישט בתער, אבער פון דעם זקנו איז שוין א ראיה תגלחת מצורע. איז דווקא בתער, ווייל אויב תגלחת מצורע זאל נישט זיין בתער, נעם איך מיט א צווייטן וועג וואס דארף נישט דוחה זיין דעם פאת זקנם לא יגלחו, ווייל דער חיוב פון פאת זקנם לא יגלחו איז דאך דווקא בתער. די גמרא וועל מיר ווייטער לערנען מיט דער לעצטער פשט אין תוספות, פרעגט די גמרא. און מאן דמפיק ליה להאי ראשו ללאו גרידא, דער תנא פון דער ערשטער ברייתא האט פריער געזאגט איך לערן אפ פון ראשו לאו גרידא, למה לי למיכתב ראשו ולמה לי למיכתב זקנו, דער זקנו איז מער איבריג, משמע ס'וועט מיר נאר שטיין ראשו, וועל איך פון דעם וויסן למידחי לאו גרידא, אז ס'איז דוחה א לאו אליין, און משמע למידחי לא תעשה ועשה, און אויך וועל איך וויסן פון דארטן לא תעשה ועשה, פארוואס? ווייל דער ראשו רעדט זיך דאך ביי יעדן מצורע, אפילו ער איז א נזיר מצורע איז ער אויך מגלח ראשו, כאטש ס'איז דא א לאו עשה, ווייל דער פסוק רעדט זיך דאך סתם. סיי מצורע כל אדם, און סיי מצורע א נזיר, אז זאג איך ראשו. אזוי ווי ער לערנט דאך, דאס איז דער תנא, אז דער זקנו גייט ארויף סיי אויף א ישראל וואס איז דא נאר א לא תעשה, סיי אויף כהנים ס'איז דא א לא תעשה ועשה. איז די זעלבע זאך דער ראשו, וואס ס'שטייט ביי מצורע רעדט זיך ביי יעדן מענטש. און עס רעדט זיך אויך ביי א נזיר ווייס איך דאך שוין פון ראשו סיי עשה אליין און סיי עשה ולא תעשה משמע למידחי לאו גרידא און משמע למידחי לא תעשה ועשה. הילכך דעריבער שקול. ס'איז שקול, דער פסוק רעדט זיך ביי אלעמען. אויב אזוי, ויבואו שניהם, זאל איך ביידע אפלערנען, וואס דארף איך האבן דעם זקנו? אויב איך זע פון דעם ראשו אז ס'איז דוחה, ווען דער מצורע איז א נזיר, דעם תער לא יעבור על ראשו, דעם קדוש יהיה גדל פרע, איז די זעלבע זאך וועל איך וויסן ביי כהנים אויכעט אז ס'איז דוחה די לא תעשה פאת זקנם לא יגלחו און די עשה קדושים יהיו. ענטפערט די גמרא אפילו איך זאג דער ראשו גייט ארויף אויף יעדן מענטש און אויך אויף נזיר אבער כהנים וועל איך נישט וויסן כהן מנזיר לא יליף, א כהן פון א נזיר קען איך נישט אפלערנען. איך וועל זאגן, ווייסטו פארוואס דארטן איז דוחה די עשה פון תגלחת מצורע א לא תעשה און א עשה, שכן ישנו בשאלה, ווייל די די איסורים פון נזיר קען מען אראפנעמען דורך דעם מען גייט צו א חכם מען נעמט אראפ דעם נדר. אבער ביי כהן אינו בשאלה איז עס הארבער, וואלט איך נישט געוויסט אז תגלחת מצורע איז דוחה דעם פאת זקנם לא יגלחו. יעצט זאל מען שטיין זקנו וועל איך אפלערנען זקנו פון כהן. מה דאך א כהן וואס איז א הארבע לאו און אינו בשאלה, דאך איז די עשה פון תגלחת מצורע דוחה דעם לאו פון פסקו נ מוהר ר רייכע און דעסער פון קדושים הי ל איז אוודאי נעוואדע די ת ח דעסער פון תגלחת מצורע דוחה דעסער דלא סעסער פון נזר ניין נזר מכהן לא ילך א נזר פון כהן קען איך אויך נישט אפברענען. שכן לאו שאינו שוה בכל, ווייל דער לאו ופאת זקנם לא יגלחו, און וואלט איך געזאגט איז ווייסטו פארוואס דארט איז דוחה תגלחת מצורע די לא תעשה ועשה פון פאת זקנם לא יגלחו ווייל ס'איז לייכט, ווייל דאס גייט נישט אן ביי אלעמען, דאס גייט נאר אן ביי מענער. דעריבער דארף איך האבן סיי דעם ראשו אויף נזיר און סיי די זקנו אויף א כהן. ובעלמא לא ילפינן מינייהו, און מיט דעם קאן איך נישט אפלערנען אז א עשה זאל דוחה זיין א לא תעשה ועשה, משום דאיכא למיפרך, איך קאן אפפרעגן פון די גמרא אזוי ווי מיר האבן פריער געזאגט. איך וויל אפלערנען פון כהן, זאג איך ווייסטו פארוואס דארט איז דוחה, ווייל ס'איז לאו ועשה שאינו שוה בכל וויל איך אפלערנען פון ראשו פון נזיר, וועל איך אויך דאס ענטפערן מה ללאו ועשה דנזיר שכן ישנו בשאלה. תוספות פרעגט אויף דעם, זאל איך אפלערנען פון צווייטע, פון ביידע צוזאמען א מה הצד? נאר מיר דארפן יעצט צוקומען אזוי, לויט ווי מיר לערנען יעצט, לויט דער מסקנא, קומט דאך אויס אז דער תנא וואס פון דער ערשטער ברייתא וואס האט געזאגט דער ראשו גייט אויף א לאו אליין, איז אין אמת'ן פון דעם ראשו ווייס איך אויך לאו ועשה. איי וואס דערמאנט ער לאו פון הקפה אליין? איך זאג דאך אז דער ראשו גייט ארויף אויף נזיר אויכעט, וואלט דאך געווען א גרעסערע חידוש צו זאגן איך לערן אפ פון דארטן נזיר. נאר ער וויל אונז מגלה זיין אז ווען איך זאל נישט האבן דיע פסוקים פון ראשו וזקנו וואלט איך א לאו אליין אויך נישט געוויסט אז א עשה זאל דוחה זיין, ווייל דער פסוק פון גדילים לערנט ער דאך איין לכדרבא, ס'איז דא נישט דעם דין פון עשה דוחה לא תעשה, און ערגעץ אנדערש פון דא קען איך דאך נישט אפלערנען ווייל איך קען אפפרעגן מה לכהן שכן לאו שאינו שוה בכל און מה לנזיר שכן ישנו בשאלה.